ב' חלקים משיחת ליל זאת חנוכה תשמ ו. מ'דערציילט בשם פונעם אלטן רב'ן וואס ווערט דערציילט פון מקורות מוסמכים אז בשעת מ'האט געהאט צונעם אלטן רב'ן טענות די מכתבים הידועים וואס דאס איז געווען די טענות אויף אלע חסידים איז אין איינע פון די איגרות קודש פונעם אלטן רב'ן אפגעדרוקט אין בית רבו בכמה מקומות און דער אלטער רבי שרייבט דארטן אז מען דארף דאך זיין צופרידן אז מען זעט די טענות וואס מען האט, אז זיי האבן אין זיך נישט קיין יסוד. וואס אט דא ווערט דאך די שאלה, אויב ס'האט אין זיך נישט קיין יסוד, דאן ווי קומט עס אזא מין טענה? דאך אין אדם נחשד אלא אם כן יש בו. און מ'איז דאך אויכעט מבאר בנוגע צו יט כסלו. און דער חשד המלכות אז מען האט אויף אים גע'מסר'ט און מלשין געווען אז ער וויל ווערן א מלך בישראל, במילא א מלך אנטקעגן דעם צאר וואס איז געווען בימים ההם, און מען האט געבראכט ראיות אז דאס איז נישט אזוי, על דרך ווי אין די טענות וואס מען האט געשריבן אין די אנדערע בריוו בנוגע צו ענייני יהדות, נוסח התפילה וכיוצא בזה. איז דאך דא דער ביאור אין סיפור פון נשיא דורנו אז דאס איז געווען ביים אלטן רעבן איז געווען די תשוקה, וואס דאס איז געווען די תשוקה בליבו אז ער זאל זיך פירן ווי א מלך בישראל, און וואס די תשוקה איז געווען דורך דערויף וואס ער איז געווען פארבונדן מיט ספירת המלכות עד כדי כך פון א יחוד נפלא. ועד כדי כך אז בשעת דער דאקטער מצד הממשלה שבימים ההם האט אים בוחן געווען האט ער געזאגט אז ער זעהט אין תשוקת לבבו א דורשט אויף זיין א מלך. ער האט זיך נישט פאנאנדערגעקליבן וואס הייסט א מלך ביי דעם אלטן רעבן, במילא האט דער אלטער רבי געזאגט אז ס'איז אן ענין וואס אין לו שחר, האט קיין יסוד נישט. ס'האט אבער געהאט א יסוד אין פנימית העניינים, וואס ער איז געווען א וידעת'דיג אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, וואס ספירת המלכות איז דאך אט די ספירה וואס זי איז מלכותך מלכות כל עולמים, כמבואר באריכות אין כמה שיחות פארבונדן, מובן פון כמה שיחות פארבונדן מיט אט דעם ענין. וואס על דרך זה איז אויכעט געווען די טענות אז מען האט געטענה'ט אז חסידי חבד איז זענען נישט פעילים, וואס דאס איז אן ענין וואס אין לו שחר, זיי טוען זיך אין יפוצו מעיינותיך חוצה, אנהייבנדיג גלייך נאך י"ט כסלו בפעם הראשונה, כמבואר בשיחות פון רבותינו נשיאינו.

וואס איז דער יש בו? וואלט עס געווען עפעס א באהאלטענע זאך איז דאס נישט שייכות צו יעדער אידן, מער נישט פאר די וואס זיי זענען פארבונדן מיט באהאלטענע זאכן, דער אלטער רבי האט געזאגט אז ענינה איז צו יעדער אידן, איז דאס פארשטאנדיג פאר יעדער אידן? וואס איז פארשטאנדיג פאר יעדער אידן? אז וויבאלד ער האט געקאנט טון מערער. במילא האט ער זיך נישט געטאן כדבעי, איז אט דא זאגט מען אים אז דו זאלסט וויסן זיין אז וויבאלד דו האסט נישט געטאן כדבעי, איז ביי דיר אין זיין דרגה ווערט עס פאררעכנט אז דו טוסט נישט. בפרט נאך ווי חסידות איז מבאר די דבר המבהיל אז דערפאר וואס נקדימון בן גוריון האט געגעבן צדקה שלא בערך מיט אלע אידן מיט אנדערע אידן, וויבאלד אז ס'האט געפעלט אין דעם כדבעי וואס דערפון איז ארויס דער עונש, נישט פאר קיין אידן געדאכט, נישט פאר קיין מענטשן געדאכט, אז בתו געמוזט כו' וכו' ווי דער סיפור אין גמרא, וואס דאס איז די הוראה. אז מיטאמאל דערהערט א איינער וואס האט זיך איבערגעגעבן אין הפצת המעיינות חוצה גלייך נאך י"ט כסלו וכיוצא בזה, און דער אלטער רבי זאגט מען קען צו אים געקומען מיט א טענה וואס איינע פון די טענות איז אז מען טוט נישט אין אידישקייט כדבעי, דארף מען וויסן זיין אז אין לו שחר, דארף אבער וויסן זיין אין דערויף איז דא א הוראה פאר אים. לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד לבטלה, און וואס איז די הוראה אז ביי אים פעלט אין דעם כדבעי, וואס דערפאר וויבאלד אז דאס אויך איז גלייך פארבונדן דאס אז ס'זאל ווערן דאס גופא מוכיח און מורה און א ראיה גמורה אז מ'האט טאקע ביז איצטערט געטאן אן עולם ומלואו און אויפגעטאן אן עולם ומלואו. לויט אבער די יכולת און די כוחות און די ברכת הצלחה וואס מען גיבט מלמעלה איז דאס נישט כדבעי, במילא דארף מוסיף זיין אין די עניינים, במילא האט מען גלייך אין דערויף און פארבונדן דאס מיט א ענין שהזמן גרמא ס'האט זיך צוזאמען געקליבן צבאות השם מיט פי עוללים ויונקים יסדת עוז וואס אין דערויף האט זיך אויפגעטאן אן עולם ומלואו. דאס גופא, וויבאלד אז ס'דא אזא מין סארט טענה, איז דאס גופא א הוכחה אז ס'האט טאקע אויפגעטאן אן עולם ומלואו, ס'אבער ווי פונקט ווי מ'צינדט אן די צווייטע נאכט חנוכה, נישט צוויי ליכטלעך נאר איין ליכטל, איז אז ווער מאכט אויף דערויף א ברכה איז דאס נישט קיין ברכה לבטלה חס ושלום, און מאכט אויף דערויף ביידע ברכות זענען ביידע ברכות נישט קיין ברכות לבטלה. אבער אף על פי כן איז דאס נישט כדבעי. איי ס'איז דאך די שאלה אונס רחמנא פטריה, זאגט מען זיך אויף דערויף אויב ער וועט זוכה זיין וועט מען פון אים מבטל זיין דעם אונס און ער וועט עס אויפטון. וואס דאס איז אויכעט ווי מען האט מציע געווען גלייך דעמאלט און איבערגעגעבן. אז מען זאל מוסיף זיין אין דעם ענין וועגן וועלכן מען האט זיך דעמאלט צוזאמען געקליבן צבאות השם מיט פי עוללים ויונקים, אז אין זיי זאל זיין דער יסדת עוז נאך מערער, ועל דרך זה ווי ס'האבן זיך דעמאלט צוגעקליבן, צוזאמען געקליבן, די זקנים און זקנות שבישראל, וואס דאס איז דאך אויכעט כולל מה שביניהם, צווישן צבאות השם און צווישן זקנים און זקנות, אז ביי זיי אלע זאל מען אנהייבן טון ביתר שאת וביתר עוז, אף על פי וואס מיט א טאג פארדעם האט מען דאס אויכעט געטון בשלימות, אבער דעמאלט איז געווען גענוג איין ליכטל, ועל דרך זה ביום השלישי און מיט א טאג פאראויס איז געווען גענוג צוויי ליכטלעך, מה שאין כן אז ס'קומט דער דריטער טאג מוז מען האבן דריי. און אז ס'קומט זאת חנוכה מוז מען האבן אלע שמונה נרות וואס זיי זענען פארבונדן מיט משיח צדקינו, כינור של משיח של שמונה נימין, וואס דערפאר האט מען אויכעט מעורר געווען און מעודד געווען אז מען מוז אויכעט מוסיף זיין אף על פי וואס ביז דעמאלט איז געווען אויכעט כדבעי. ובשלימות, אבער געווענליך ווי א מעמד ומצב פון א יום לפני זה, אין די בתי חבד בכל מקום שהם זאל צוקומען הלוך והוסיף, און במקום וואס מאיזה סיבה שונה ומשונה איז דאס נאך ניטא, זאל מען מייסד זיין גלייך א בית חבד, און אין אן אופן אז עס זאל זיין דערנאך די התייסדות שלו אין אזא מין אופן אז ער זאל שטיין אין אן אופן אז ער איז צומח וגדל ומוסיף מיום ליום ומצרף זיין אלע אידן שבכל קצווי תבל, דעמאלט האט מען זיך אויכעט דעם כח הציבור אז ברבים היו עמדי און אויכעט זיי אויכעט מזכה זיין אין דעם, האט מען זיך אויכעט מודיע געווען דעמאלט אז מען איז זיך גלייך משתתף. ובתור התחלה מיט א סכום מסוים לכל אחד ואחד פון די ג' פעולות, און אויכעט אז זיכער וועט מען דאס אזוי טון. בנוגע אבער לענייננו אז המעשה הוא העיקר, האט מען א פסק דין ברור פון דעם בעל שם טוב און פון דעם מגיד וואס זיי האבן דאס אפגע'פסק'נט ביים אלטן רעבן, און דערנאך לכל הממלאי מקומם ביז צו נשיא דורנו, פון נשיא דורנו דעם רעבן דעם שווער, אז מען דארף נאך מערער מוסיף זיין אין הפצת המעיינות חוצה, במילא אז זאל זיין די הפצה כדבעי, דארף אויכעט זיין דער ענין הלימוד פון נגלה אין אן אופן פון הפצה, א נשמה דארף זיך אויכעט האבן א גוף. על דרך זה אין אורייתא, וויבאלד אז מ'דארף האבן נשמתא דאורייתא, איז דאס גופא די הוכחה אז מ'מוז האבן אויכעט גופי תורה, וואס דאס איז דער כללות ענין פון די מבצעים אין הפצת התורה, סיי נגלה און סיי פנימיות, ביז אין אן אופן אז ס'ווערט דער זעלבער ענין, ייחוד הגוף והנשמה פון תורה, וואס דאס איז נאך מערער מוסיף אין די בריאות הגוף והנשמה פון א אידן דא למטה, א איד א געזונטער למטה איז ער דורך דאס וואס ער האט א געזונטע נשמה מיט א געזונטן גוף, און זיי די ביידע צוזאמען ווערן מציאות טאקע הגברת הנשמה על הגוף, אבער דאס ווערט איין מציאות ביז אין א יחוד נפלא.